אוי רייס אפ! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא, דף מ ה עמוד ב'. לאמיר נעמען די לעצטע צוויי שורות דף מ ה עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האבן מיר געהאט דא עטליכע שיטות וויפיל מערכות זענען געווען אויפן גרויסן מזבח. שיטת רבי יהודה איז געווען אז ס'איז געווען צוויי מערכות, א גאנץ יאר האב איך געהאט א מערכה פאר די קרבנות, און נאך א מערכה פאר די קטורת. קומט רבי יוסי, זאגט רבי יוסי ניין, איך דארף דערצו לייגן נאך איין מערכה. ס'איז געווען א מערכה פאר קיום האש. אמאל האט די גרויסע מערכה געדארפט האבן אביסל הילף, אביסל קוילן, אביסל פייער, מ'האט געדארפט אביסל צוהעלפן, איז געווען א שפעציעלע מערכה פאר דעם, און פון דארט האב איך געקענט ארויסנעמען וואס איך געדארפט האבן. קומען רבי מאיר, זאגט רבי מאיר איך בין מסכים צו דאס אלעס, אבער זאלסטו וויסן עס איז געווען נאך א מערכה, א פערדע מערכה, פאר איברים ופדרים. דאס הייסט ס'מאכט זיך אמאל אז קרבנות גייען אויפן מזבח, איז נישט דא גענוג צייט זיי צו גיין פארברענען, איז נישט דא גענוג פלאץ זיי צו פארברענען, וואס טו איך מיט זיי? איז נעקסטן טאג דארף איך עס גיין פארברענען, און קיין פראבלעם פון לינה נישט דא, ווייל ווילאנג עס ליגט אויפן מזבח נישט דא קיין פראבלעם פון לינה. און פאר דעם זאגט ער, האב איך געהאט א שפעציעלע מערכה, וואס דארט האב איך ארויפגעלייגט די איברים ופדרים וואס זענען איבערגעבליבן, און דארטן האב איך עס פארברענט. און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט, ורבנן. די לעצטע צוויי שורות מ ה עמוד א. ורבנן, איברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב, מאי עביד להו לפי ענק רבנן, דאס הייסט לפי רבי יהודה, לפי רבי יוסי, איז נישט געווען קיין שפעציעלע מערכה פאר די איבעריגע פלייש. וואס האב איך געטון דערמיט? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, מהדר להו למערכה גדולה. וואס איז די פראבלעם? מען נעמט עס און מען לייגט עס צוריק אריין אין די מערכה גדולה. ס'הייסט צו זאגן אזוי, א יעדן אינדערפרי נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט דורך נאכט פארברענען וואס מ'האט געדארפט פארברענען, און מ'האט געמאכט די דישון מזבח, איז יעצט דארף איך נעמען די גרויסע מערכה, און מ'דארף עס נאכאמאל צוגרייטן פארן גאנצן טאג. מ'ברענגט נאכאמאל פרישע העלצער, שני גזירי עצים, הצתת אליתא, און וואס מ'דארף צוגרייטן די גאנצע מערכה פון נאכאמאל. און אויף דעם זאגט ער, נאכדעם וואס דו האסט צוגרייט די גאנצע מערכה נאכאמאל, פארשטייט זיך ערשט נעם אראפ אלע זאכן וואס זענען געווען דארטן איבערנאכט און האבן זיך נישט פארברענט, נעם עס צוריק אראפ, און שפעטער וועסט צוגרייטן די גאנצע מזבח, וועסט צוגרייטן די גאנצע מערכה, און שפעטער וועסט צוריק אריינלייגן אין פייער. די ראשונים רעדן נאר, וואס קומט ערשט, קומט די קרבן תמיד ערשט, אדער ניין קען איך דאס גלייך אריינווארפן, דאס איז א קלער פאר זיך אליינס. אבער על כל פנים זאגן זיי, דו האסט א שאלה וואס איך טו דערמיט, מהדר לי למערכה גדולה, איך לייג עס צוריק אריין אין די מערכה גדולה. זאגט דתניא, אונז האבן געלערנט א ברייתא אויך אזוי. די ברייתא זאגט אונז, מנין לאיברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב, שסודרן על גבי מזבח, ואם אין מחזיקן, שסודרן על כבש או על גבי סובב. די ברייתא זאגט אונז, ווי ווייס איך אז זאכן וואס זענען איבערגעבליבן דורכן נאכט? ס'איז נישט געווען קיין צייט, נישט געווען קיין פלאץ צו פארברענען. יעצט איך מוז עס אראפנעמען כדי צו קענען מסדר זיין די מזבח, כדי צו קענען מסדר זיין די נייע מערכה. זאגט מיר די ברייתא, ווי ווייס איך אז איך קען עס סתם לייגן אויפן זייט אויפן מזבח? אדער ואם אין מחזיקן, אז ס'נישט דא קיין פלאץ דארטן, שסודרן על הכבש, או על גבי סובב, קענסטו עס ארויפלייגן אויפן כבש, די אויבערשטע חלק פון די רעמפ, אדער אויפן סובב. אז מען גייט אנקוקן די מזבח זעט מען די ערשטע זעקס אמות, איינמאל מען גייט ארויף זעקס אמות פון די ערד גייט עס אריין מיט א אמה, און שפעטער גייט עס ארויף נאכאמאל דריי אמות, און דאס איז געווען די סובב, דאס הייסט מען האט געקענט ארום גיין די גאנצע מזבח, און פאר עטליכע קרבנות איז מען געגאנגען דארט און געשפריצט די בלוט פון דארטן. איז זאגט אונז די ברייתא, פון ווי ווייס איך יעצט אז איך קען גיין נעמען דארטן, איך קען אהין גיין דארטן, איך האב צופיל פלייש וואס איך האב נאכנישט פארברענט, לייג איך עס אדער אויפן מזבח, איך לייג עס אויפן כבש, איך לייג עס אויפן סובב, און דארט קען איך עס לאזן עד שיעשה מערכה גדולה, וסודרן, ביז דו האסט מסדר געווען די גרויסע מערכה, און שפעטער לייגסטו עס צוריק אריין אין פייער. און אויף דעם זאגט מיר די ברייתא, זאלסט וויסן וואס איז די מקור דערפאר, ס'איז א פסוק. די תורה זאגט אונז אשר תאכל האש את העולה על המזבח. לכאורה דארף מען דא אריין קלערן וואס טוט זיך דא. די פסוק רעדט דא פון תרומת הדשן, מען קומט אינדערפרי, מען גייט אויסרייניגן די מזבח. איז זאגט מיר די תורה דא אשר תאכל האש את העולה על המזבח. איז פשט צו זאגן אז איך דארף נעמען די עולה, און די קרבן דארף איך פארברענען אויפן מזבח, פאר דעם דארף איך נישט האבן קיין פסוק, דאס ווייס איך שוין פון פריער, מ'האט שוין געלערנט א פסוק פאר דעם, הוא העולה על מוקדה על המזבח, זע איך שוין פון דארטן אז די קרבן באלאנגט, ווי פארברען איך עס, אויפן גרויסן מזבח אויף זיין אייגענע מערכה. איז אלא מאי וואס וויל די תורה מיר דא זאגן, אז לכאורה על המזבח דא איז איבריג. נאר זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן, על המזבח, לערנט מיר אויס די תורה, אז איך האב איבריגע פלייש, איך האב זאכן וואס האבן זיך נישט פארברענט, וואס טו איך דערמיט? על המזבח, לייגסט עס אויפן מזבח, לייגסט עס צוריק אריין אין פייער, און דארט קען עס זיך לאזן פארברענען. נאר אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט, איין מינוט, ור' מאיר, די ר' מאיר, וואס דו האסט דאך געזאגט אז עס איז געווען א שפעציעלע מערכה נאר פאר זאכן וואס זענען איבער געבליבן, דא האב איך א פסוק, וואס לכאורה די פסוק ווייס איך נישט יעצט וואס צו טון דערמיט, בשלמא רבי יהודה מיט רבי יוסי, זיי זאגן יא, איך לערן מיך אויס פון דעם פסוק, די תורה לייגט מיר צו און זאגט מיר זאלסטו וויסן על המזבח, זאכן וואס זענען שוין געווען דארטן, זאלסטו וויסן אבער, ניין ניין ניין ס'גייט צוריק על המזבח, נאר לפי דיך ר' מאיר וואס דו האסט דאך געהאלטן אז ס'איז געווען א שפעציעלע מערכה דערפאר, און דו האסט שוין אויסגעלערנט דאס ווייל איך האב געהאט עפעס א איבריגע ווארט, ואש המזבח האסטו געזאגט, די וא"ו איז איבריג, איז אויב אזוי וואס טו איך מיט דעם פסוק? און אויף דעם זאגט ר' מאיר, עיכולי עולה אתה מחזיר ואי אתה מחזיר עיכולי קטורת. די תורה וויל דיך אויסלערנען א נייע דין. די דין גייט אזוי. ווי מיר ווייסן, אמאל האסטו א מזבח, ס'איז פלאקערדיג, ס'איז זייער הייס, און דורכ'ן פייער, דורך די היץ, קען אמאל ארויספאלן א שטיקל פלייש. וואס איז די הלכה? איז הלכה איך דארף נעמען דאס פלייש, אז ס'איז שוין אנגעברענט אביסל, ס'איז געווען פאר חצות ביינאכט, דארף איך עס צוריק אריינלייגן אינעם פייער. יעצט זאגט מיר די גמרא, און דאס זאגט ר' מאיר, דאס וויל די פסוק דיר אויסלערנען, אז נישט יעדע זאך לייגט מען צוריק אריין אין פייער, אז ס'איז א קרבן, א זאך ווי א עולה, א זאך וואס גייט אויפן גרויסן מזבח, דאס זאלסטו צוריק אריין לייגן אויפן מזבח, משא"כ די קטורת, וואס אויב די זעלבע זאך געשעט ביים קטורת, די קטורת איז אינעווייניג אינעם היכל, אביסל פון די קטורת איז ארויסגעפאלן, ס'איז געווען זייער הייס, ס'פלאצט, ס'שפרינגט, ס'איז ארויסגעפאלן אביסל קטורת, וואס איז די הלכה? זאגט מיר די פסוק זאלסטו וויסן, דאס לייג מיר נישט צוריק. וואס זאלסטו מיר יא צוריק לייגן איז א קרבן. א קרבן וואס פאלט אראפ דאס לייגסטו מיר צוריק, אבער א קטורת וואס פאלט אראפ דאס לייגסטו מיר נישט צוריק. דתניא אזוי ווי אונז האבן טאקע געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אונז, רבי חנינא בר מניומי בדבי רבי אליעזר בן יעקב, רבי חנינא בר מניומי האט געלערנט אין בית מדרש פון רבי אליעזר בן יעקב, זאגט ער אזוי, אשר תאכל האש את העולה על המזבח. זאגט ער ליין נישט דעם פסוק אשר תאכל, נאר אשר תעכל, וואס די פייער האט שוין אביסל אנגעברענט, האש את העולה על המזבח, דאס גייט אויפן מזבח, און דווקא עיכולי עולה אתה מחזיר, דווקא זאכן פון א עולה וואס איז שוין געווארן אנגעברענט אביסל, און ס'איז אראפגעפאלן, דאס גייסטו מיר דא צוריק ארויפלייגן, און איך מיין נישט דווקא עולה, נאר איך מיין יעדע זאך וואס איז ענליך צו א עולה, ווי א נארמאלע קרבן. אבער ואי אתה מחזיר עיכולי קטורת, אבער די קטורת אז ס'פאלט אראפ אביסל לייגט מען עס נישט צוריק אריין אינעם פייער. איז די גמרא ענדיגט צו און זאגט די גמרא אקעי, דכולי עלמא מיהת מוסיפין בו ביום אית להו יעדער איינער האט דאך דא למעשה געהאלטן אז ס'דא א ענין קומט יום כיפור מאך איך נאך א עקסטער מערכה, דאס הייסט, סיי רבי יהודה, סיי רבי יוסי, סיי רבי מאיר, יעדער איינער האט נאר געהאט א מחלוקת צווישן זיי וויפיל מערכות ס'איז געווען דארטן א גאנץ יאר. אבער יום כיפור האט יעדער איינער געהאלטן אז מ'האט געהאט א שפעציעלע מערכה פאר יום כיפור. און אויף דעם פרעגט די גמרא, מנא להו, פון וואו ווייסטו דאס? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, נפקא להו מוהאש. די תורה זאגט אונז, והאש על המזבח תוקד בו. וואס איז די והאש? וואלט געקענט שטיין אש על המזבח תוקד בו. וואס די ו' מיט די ה' לכאורה וואס איז איבריג דא? נאר וואס לערנט מיר אויס די תורה זאלסטו וויסן, ס'איז דא נאך א מערכה, אחוץ דעם וואס מ'האט שוין אלעס דערמאנט, נאך איין מערכה איז דא, און וואס איז די מערכה? די שפעציעלע עבודה פון יום כיפור, און פון דארטן לערנט מען עס ארויס. לייגט די גמרא צו, ואפילו למאן דלא דריש ו', אפילו לפי די מאן דאמרים, וואס האבן פריער געזאגט ניין ו' דרשן איך נישט, דאס הייסט, רבי יהודה און רבי יוסי, וואס זיי האבן דאך נישט געוואלט דרש'נען ואש צו זאגן אז ס'איז דא א פערדע מערכה, איז מהיכא תיתי דא זאלן זיי יא לערנען, דא איז דאך ווייטער א זעלבע סארט לימוד, און אויף דעם זאגט ער ו' ה' דריש, ווען ס'איז צוויי אותיות איבריג, די ו' מיט די ה', דא איז זיך קיינער נישט חולק, דא האלט יעדער איינער זאלסטו וויסן, דאס איז מען דורש, און פאר דעם לערנען זיי זאלסטו וויסן, יום כיפור איז געווען א שפעציעלע מערכה. קומט אויס אז איך האב שיטת רבי יהודה, וואס ער געהאלטן נארמאל איז געווען נאר צוויי, יום כיפור געווען דריי, איך האב שיטת רבי יוסי, וואס ער געהאלטן א גאנץ יאר געווען דריי, יעצט יום כיפור געווען פיר, איך האב שיטת רבי מאיר, וואס ער זאגט א גאנץ יאר געווען פיר, און יעצט איז געווען א פיפטע מערכה. זאגט די גמרא ווארט יעצט, אש תמיד למאי אתא, דאס הייסט אזוי, אונז זעמיר יעצט דא אדורכגעגאנגען און אדורכגעשמועסט די גאנצע פרשה דא אין פרשת צו, יעדעס מאל געזען תוקד בו, אש, האט מען געלייגט נאך א מערכה, איינס מער, איינס ווייניגער, אקעי וואס לערן איך פון דעם? און אויף דעם זאגט די גמרא איין מינוט, לאמיר נאכמאל דא אדורכקוקן, און איך מיין ס'איז דא נאך א פסוק אויב אזוי וואס מען דארף דא גיין דרשנ'ען? די תורה זאגט אונז פסוק ו' אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, און פון דעם וויל איך דיר פארשטיין איין מינוט, וואס גייסטו מאכן מיט דעם פסוק, למאי אתא? און אויף דעם זאגט די גמרא, איך האב א ברייתא, די ברייתא זאגט מיר וואס איך דארף טון מיט דעם פסוק, מיבעי ליה לכדתניא, מען דארף דיר גיין מיט די גירסא פונעם גאון, וואס ער זאגט אזוי, לאמיר דיר ברענגען דא א פסוק, די פסוק זאגט אונז, ואש המזבח תוקד בו, אונז האבן שוין געלערנט דאס אויפן פריערדיגן עמוד, ואש המזבח תוקד בו, לימד לערן איך ארויס פון דעם על המערכה שניה של קטורת שלא תהי' אלא על המזבח החיצון. כ'האב שוין געזאגט ווי ווייס איך דעם קטורת, די נארמאלע קטורת וואס כ'האב געטון טאג טעגליך, פון ווי האב איך גענומען די קוילען? כ'האב געזאגט די תורה זאגט אונז ואש המזבח תוקד בו, לכאורה די ווערטער דארף איך דאך נישט האבן, ווייל אפאר ווערטער פארדעם זאגט מיר די תורה הוא עולה על מוקדה על המזבח, אלא מאי זאגט מיר די תורה ס'דא א צווייטע מערכה, און וואס איז די צווייטע מערכה? פארן קטורת, די טאג טעגליכע קטורת, ווי נעם איך די קוילן? זאלסטו וויסן דו גייסט עס נעמען פאר די קליינע מזבח, אבער דו נעמסט עס פון די גרויסע מזבח וואס איז געשטאנען אינדערויסן, און דאס לערן איך ארויס, וויבאלד די תורה זאגט מיר ואש המזבח תוקד בו, זאלסטו וויסן עס איז דא א צווייטע מערכה, און דאס איז די מערכה פון די קטורת, וואס מען האט גענומען קוילן פון די גרויסע מזבח, עס ארויפגעלייגט אויפן קליינע מזבח, און אויף דעם האט מען שפעטער ארויפגעלייגט דעם קטורת. און אויף דעם זאגט די ברייתא יעצט, לאמיר דאס ווייטער נעמען אביסל. אש מחתה ומנורה מנין? ס'דא נאך סארטן פייערס אין בית המקדש. וואס איז געווען נאך א סארט פייער? ערשטנס יום כיפור. יום כיפור איז דא נאך א סארט קטורת. אחוץ דעם וואס מ'האט געמאכט יום כיפור דעם קטורת אין די פרי און נאכמיטאג, איז געווען די קטורת וואס מ'האט אריינגענומען לפני ולפנים, מלא חפניו, דער כהן גדול גייט אריין אין קדשי קדשים און ער מאכט דארטן די מעשה קטורת. א חוץ דעם דא נאך א פייער, די מנורה, טאג טעגליך האב איך נאך אנגעצינדן די מנורה, איז ווייטער ווי נעם איך די פייער פאר דעם? איז דאס איז מיין שאלה יעצט די אש מחתה און די מנורה מנין? ווי נעם איך די פייער פאר די אש פון א מחתה פון יום כיפור, און די מנורה טאג טעגליך ווי נעם איך די פייער? דאס הייסט קטורת טאג טעגליך, האסטו מיר יעצט געזאגט, איך לערן עס פונעם פסוק, דאס איז אקעי, תורה זאגט אונז ואש המזבח תוקד בו, פון דארט לערן איך די קטורת, דאס איז אקעי, אבער די אש מחתה יום כיפור קטורת, אדער מנורה טאג טעגליך, מנין, פון ווי נעם איך די פייער? און אויף דעם זאגט מיר די ברייתא אזוי, ודין הוא, איך האב לכאורה א וועג וואס איך קען עס דאך אויסלערנען, און ער זאגט אזוי, נאמרה אש בקטורת, ונאמרה אש במחתה ומנורה, זאגט מיר די ברייתא אזוי. דריי מאל זעה איך דעם ווארט אש אדער דעם קאנצעפט די איידיע פון אש און ער זאגט אזוי ביי קטורת שטייט די ווארט די געדאנק פון אש די תורה זאגט אונז והקטיר עליו אהרן קטורת סמים בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה ווי קען איך מאכן יקטירנה אן קיין פייער קען איך דאך נישט אלא מאי ביי קטורת ווערט דערמאנט דעם געדאנק אש פיין יעצט ביי מחתה שטייט אויך די ווארט אש, דארט שטייט טאקע די ווארט אש, ולקח מלא המחתה גחלי אש. יעצט אז איך גיי צו מנורה, ווייטער שטייט נישט די ווארט אש, אבער ס'שטייט להעלות נר תמיד. ווייטער להעלות נר מוז איך דאך האבן א פייער. איז זאגט ער מיר אזוי, איך האב סיי ביי קטורת דעם געדאנק פון אש, איך האב סיי ביי מחתה פאר יום כיפור האב איך דעם עקשעלי די ווארט אש און איך האב ביי מנורה שטייט אויכעט אש אדער דעם געדאנק פון אש איז לייג איך דאס צוזאמען און איך זאג דא אזוי מה להלן על מזבח החיצון אזוי ווי ביי קטורת האט מען דאך יעצט געזאגט ביי קטורת טאג טעגליך פון ווי נעם איך די גחלים נעם איך פון די גרויסע מזבח אינדערויסן אף כאן על מזבח החיצון אזוי דא אויך דא פאר מחתה און אזוי אויכעט פאר די מנורה פון ווי נעמסטו די פייער? זאלסט וויסן פון די זעלבע פלאץ ווי די קטורת. און וואס די שייכות? די שייכות איז ביי איבעראל שטייט אש אדער די געדאנק פון אש מאכט עס מיר אלעס איינס. און איך נעם די מנורה, און איך נעם די מחתה, און איך גיי עס אויסלערנען פון די קטורת. אזוי ווי קטורת גיי איך נעמען פון די מזבח החיצון, פאר זיי נעם איך עס אויכעט. און לכאורה האב איך יעצט פארענטפערט. אבער זאגט מיר די ברייתא ניין. איין מינוט. או כלך לדרך זו. ס'איז דא אבער אנדערע וועג אויך דאס צו לערנען, און ער זאגט אזוי, נאמרה אש בקטורת, ונאמרה אש במחתה מנורה. אזוי ווי אונז האבן דא געזאגט, ביי קטורת שטייט דעם געדאנק פון אש, ביי מחתה שטייט אש, ביי מנורה שטייט דעם געדאנק פון אש, דאס הייסט ס'איז אלעס איינס. און אויב אזוי קען איך עס אויסלערנען אויף א צווייטן וועג. מה להלן בסמוך לו, אזוי ווי ביי קטורת, ווי מאך איך דעם קטורת? אינעם היכל. ווי נעם איך די פייער דערפון? פון די נאנטסטע פלאץ, דאס איז די מזבח אינדערויסן. אויב אזוי אף מחתה ומנורה בסמוך לו, אזוי אויכעט ביי די מחתה, דאס הייסט דער וואס גייט אריין אין קדשי קדשים, אדער די מנורה וואס איז אינעם היכל, ווי נעם איך די פייער? פון די נאנטסטע פלאץ. וואס איז די נאנטסטע פלאץ? די קליינע מזבח. און אויב אזוי קען איך דא נוצן די די לימוד וואס איך וויל דא זאגן און איך קען עס שלעפן אויף צוויי וועגן. אדער קען איך זאגן, איך שטעל צו מחתה מיט מנורה צו קטורת, אזוי ווי קטורת איז פון די גרויסע מזבח, פאר זיי דארף איך אויך נוצן די פייער פון די גרויסע מזבח. אדער קען איך זאגן, ניין, איך שטעל צו מנורה מיט מחתה צו קטורת, אזוי ווי קטורת נעם איך די פייער פון די נאנסטע פלאץ, נעם איך עס דא אויכעט פון די נאנסטע פלאץ, און אויב אזוי קען איך גיין צום קליינע מזבח און פון דארט נעמען פייער. איז וואס דו האסט דא געמיינט אז די פסוקים איז אזוי פשוט אז איך לערן עס ארויס אז יא דו נעמסט די פייער פון די מזבח החיצון, זאג איך דיר ניין, מען קען עס אויסלערנען אנדערשט אויכעט, או כלך לדרך זו, פון איין זייט טאקע לערן איך ארויס אז ס'איז פון די מזבח החיצון, פון די אנדערע זייט למעשה קען איך זאגן ניין, די ווארט איז פון די נאנטסטע פלאץ, און די נאנטסטע פלאץ סיי פאר די מחתה סיי פאר די מנורה וואלט געווען די קליינע מזבח. איז ווייטער ווייס איך נישט וואו איך שטיי. און אויף דעם זאגט מיר די ברייתא תלמוד לומר, זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, אויף דעם זאג איך דיר, זאגט מיר די תורה אין פרשת צו, אש תמיד תוקד בו תוקד על המזבח לא תכבה. און ווי לערן איך עס אויס פון דעם פסוק? זאגט ער אזוי, אש תמיד שאמרתי לך לא תהא אלא בראשו של מזבח החיצון. לאמיר אריינקוקן אין דעם פסוק, לאמיר עס אריינזומען אין דעם פסוק. דאס הייסט, דעם פסוק אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, זאגט מיר די תורה אזוי, אש תמיד, ווען איך רעד צו דיך פון דעם ווארט אש תמיד, די ווארט תמיד, וואו זע איך נאך דעם ווארט תמיד? ביי מנורה, שטייט דארטן להעלות נר תמיד. אויף דעם טייטש איך אזוי, אש תמיד, ווען איך רעד פונעם תמיד, נישט דא דווקא ביי אונז אין פרשת צו, נאר בכלל ווען איך רעד פון א אש תמיד, וואו דארף איך נעמען די פייער דערפון? תוקד על המזבח, ס'דארף קומען פון די מזבח. און וועלכע מזבח? אוודאי די מזבח החיצון. דא רעדט מען דאך אלעס פון די מזבח החיצון. איז פאר דעם זאגט מיר די ברייתא, אין הכי נמי די לימוד וואס איך וואלט פריער געהאט, וואלט איך געקענט דרייען צו צוויי סארטן וועגן, אדער זאגן ס'מיינט די מזבח החיצון, אדער זאגן ניין ס'מיינט די נאנסטע פלאץ. זאגט מיר די תורה אש תמיד, פון וואו נעמסטו דאס? תוקד על המזבח, עס צו נעמען פון די מזבח פון וואס מען רעדט דא די גאנצע פרשה, און אוודאי רעדט מען דא פון די גרויסע מזבח אינדרויסן. איז פאר דעם זאגט די גמרא איטס אקעי. זייער פיין. למדנו אש למנורה. ווייס איך יעצט זייער גוט, די תורה זאגט מיר אש תמיד תוקד על המזבח, דאס קומט מיר נישט אויס צו לערנען אז ס'דא נאך א מערכה, וואס די תורה לערנט דיך אויס זאלסטו וויסן פון וואו דארפסטו נעמען די אש פאר די מנורה, און איך זאג די אש תמיד תוקד על המזבח דארפסט עס נעמען פונעם מזבח, און אויף דעם גייט עס מנורה, תמיד צו מנורה. און די ברייתא איז ממשיך יעצט, אקעי. למעשה ווען איך האב דיר געפרעגט די שאלה, האב איך דיר געפרעגט צוויי זאכן. איך האב דיר געפרעגט אזוי, קטורת, דאס ווייס איך פון די אנהייב פון די פרשה, ס'מוז קומען פונעם מזבח החיצון. כ'וויל אויך וויסן מחתה, און איך וויל אויך וויסן מנורה. איז מנורה יעצט האב איך, איך ווייס תמיד, אויך ביי מנורה שטייט תמיד, פארשטייט זיך אז די מנורה דארף זיין די פייער דארף קומען פון אינדרויסן. פיין. אבער לאמיר יעצט ווייטער פרעגן, אש למחתה מנין? למעשה די חלק פון מיין קשיא לגבי די מחתה, וואו נעמסטו די פייער פאר די מחתה דאס האסטו מיר נאכנישט פארענטפערט. און אויף דעם זאגט די גמרא, זאגט די ברייתא ווייטער, ודין הוא, ווארט איך קען איך, איך האב א לימוד דערפאר, וואס איז די לימוד? נאמרה אש במחתה, ס'שטייט די ווארט אש ביי מחתה, ונאמרה אש במנורה, און סיי ביי מנורה שטייט דעם געדאנק פון אש, נו וויאזוי וועל איך דיר צוזאמשטעלן די צוויי זאכן, מה להלן על גבי מזבח החיצון, אזוי ווי דארטן מוז עס דאך זיין די מנורה מוז זיין במזבח החיצון אזוי האט מען יעצט געלערנט פון אש תמיד, ווייס איך דאך די מנורה נעם איך די פייער פון אינדרויסן, אף כאן אזוי די מחתה על המזבח החיצון, אזוי אויך די מחתה, וואו נעם איך די פייער דערפאר פון מזבח החיצון? איז לכאורה האב איך יעצט פארענטפערט דיין קשיא, אבער או כלך לדרך זו, למעשה איך האב א צווייטן וועג אויך וואס איך קען עס לערנען, נאמרה אש בקטורת ונאמרה אש במחתה, סיי ביי קטורת שטייט די געדאנק פון אש, און סיי ביי מחתה שטייט אש, און ווייטער לאמיר די צוויי צוזאמלייגן. מה להלן בסמך לו, אזוי ווי ביי קטורת נעם איך טאקע די פייער פון מזבח החיצון, אבער אפשר די סיבה ווייל ס'איז סמוך לו? אויב אזוי אף כאן דא ביי די מחתה אויך בסמוך לו, נעם איך עס פון די נאנסטע פייער, ווי איז די נאנסטע פייער? די קליינע מזבח, און אויב אזוי האב איך ווייטער א שאלה, ווען ס'קומט צו די מחתה פון ווי נעם איך די פייער? נעם איך עס ווייל איך וויל עס ארויסלערנען פון די מנורה און אויב אזוי גיי איך עס נעמען פון די גרויסע מזבח? לערן איך עס ניין פון די קטורת און אויב אזוי קען זיין איך דארף עס פשוט נעמען פון די נאנטסטע פייער? איז ווייטער וואס טו איך דא מיט די מחתה? און אויף דעם זאגט מיר די ברייתא תלמוד לומר ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני ה'. לאמיר דא ברענגען נאך א פסוק. א פסוק וואס מען האט נאכנישט דערמאנט ביז אהער, ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני ה', זאגט מיר די תורה, נעם מלא המחתה, דו גייסט דא מאכן די מחתה פון יום כיפור, נעם גחלי אש מעל המזבח, אבער ווי אויפן מזבח, די מזבח איז גרויס, זאל עס זיין מלפני ה', די חלק וואס איז מלפני ה'. איין מינוט. וואס מיינט דא א חלק וואס איז מלפני ה'? איזהו מזבח שמקצתו לפני ה' ואין כולו לפני ה'? וועלכע מזבח איז א חלק קען איך זאגן אה, דאס הייסט לפני ה', אנדערע חלק ניין דאס הייסט נישט לפני ה'? הוי אומר זה מזבח החיצון, דאס אוודאי די מזבח החיצון. די מזבח החיצון איז די איינציגסטע מזבח וואס כאילו ס'קוקט אריין א חלק יא אריין אינעם היכל א חלק נישט. וואס הייסט אזוי? די קליינע מזבח וואס שטייט אינעם היכל קען איך נישט זאגן לפני השם, די גאנצע מזבח איז לפני השם, ס'נישט דא א חלק יא א חלק נישט, ס'איז אין די היכל אינעווייניג, איז די גאנצע מזבח ווי איך זאל עס נאר נעמען פונעם מזבח, אוודאי איז עס מלפני השם. אלא מאי ווען די פסוק זאגט מיר נעם די גחלים פון א מזבח כאילו אבער מאך זיכער אין די מזבח אליינס נעם נישט סתם פון איבעראל נאר נעם עס מלפני השם, וועלכע מזבח איז א חלק יא מלפני ה' און א חלק נישט? דאס איז די גרויסע מזבח, וואס א חלק פון דעם קוקט אריין אינעם היכל, און א חלק נישט. און אויף דעם זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, פון דעם מזבח דארטן זאלסטו גיין נעמען די גחלים פאר גיין מאכן די מחתה, איז גיי צו די גרויסע מזבח, גיי מלפני ה', דאס הייסט גיי צו די מערב זייט, צו די זייט וואס קוקט אריין צו די קדשי קדשים, די חלק וואס איז אפן צו די היכל, און פון דארטן זאלסטו גיין נעמען גחלים. נאר די ברייתא ענדיגט צו און זאגט די ברייתא ואיצטריך, למעשה פארוואס דארף איך האבן למכתב מעל המזבח ואיצטריך למכתב מלפני השם, די לשון הפסוק פארוואס דארף שטיין מעל המזבח מלפני השם, זאגט אזוי, דאי כתב רחמנא מעל המזבח, אויב וואלסטו מיר נאר געשריבן די ווערטער מעל המזבח, הוה אמינא מאי מזבח, מזבח פנימי, וואלט איך פארשטאנען, אה זאגסט מיר כ'מוז גיין מעל המזבח נעמען דארטן קוילען, אקעי, איך וועל גיין צום מזבח הפנימי, ס'איז די נאנסטע פלאץ, לאמיר פון דארטן גיין נעמען קוילען. פאר דעם זאגט מיר די תורה כתב רחמנא מלפני ה', זאגט מיר די תורה ניין ניין ניין ניין, נישט די קליינע מזבח, די גרויסע מזבח, ווי אויפן גרויסן מזבח, ס'מוז זיין מלפני ה'. אה, איי ואי כתב רחמנא מלפני ה', אויב די תורה וועט נאר שרייבן מלפני ה', הוה אמינא וואלט איך געמיינט, דווקא מלפני ה'. ווען דו גייסט אויסזוכן די קוילען, גיי ממש וואו ס'איז אקעגן איבער פונעם פני השם, גיי מאך זיכער דו ביסט ממש אויפן מערב זייט, און ממש נאר די זייט וואס קוקט אריין צו די היכל און פון דארטן דארפסטו נעמען, אבל מהאי גיסא מהאי גיסא, דו גייסט אביסל צו לינקס אדער אביסל צוריקוועגס, אימא לא, ערשט וואלט איך געמיינט אקעי דאס טויגט שוין נישט דאס, אויף דעם זאגט ער צריכא, גיי טאקע מלפני השם, אבער ווילאנג דו ביסט אויפן מערב זייט און נעמסט פון דארטן קוילען, דאס איז גוט אויכעט, און דאס וויל מיר די תורה אויסלערנען. און פאר דעם האב איך דיר יעצט פארענטפערט דיין שאלה. דו האסט מיר געפרעגט, ווי ווייס איך לגבי קטורת? דאס האבן מיר געהאט א פסוק. ווי ווייס איך לגבי מנורה? האב איך דאך אויך געהאט א פסוק. און יעצט פרעגסטו מיר ווי און וואס מיטן מחתה? אויף דעם זאגט ער אויכעט, מעל המזבח מלפני השם, לערן איך ארויס פון דעם די לימוד פון ווי די קוילען דארפן קומען. אמר ר' אלעזר!